א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקרא, ערב שבת זכור. ס'קומט אויס אז ס'הייבט זיך יעצט אן די מקווה'ס, ס'הייבט זיך נאכאמאל אן די מקווה'ס פאר פאר מגילה מוז מען גיין אין מקווה אלעס איז קאנדענסט, למשל פאר די מגילה ווען מ'דארף אנהייבן צו ליינען די מגילה איז דאך נישט דא אזוי ווי פרייטאג אגאנצן טאג מ'זאל קענען האבן גענוג פלאץ יעדער זאל גיין אין מקווה ווערט אלעס מיט איינמאל די פערטל שעה צו די האלבע שעה טוט זיך יעדער מטהר זיין זייער זייער נישט גוט ווייל עס

דער ענין ברית קודש. יעצט אז ס'קומט זיך צוזאם א שבת קודש וואס דאס איז דער הייליגסטער און דער פייערדיגסטער שבת פונעם יאר, דאס איז שבת זכור די קריאת מן התורה, און ס'קומט זיך צוזאם אזא שבת און ס'קומט זיך צוזאם א הכנה צו אזא שבת, איז זיכער נישט כדאי מ'זאל גיין אין מקווה און קוקן ווי מ'טאר נישט, דער שומר אמונים ברענגט. אז איין הסתכלות אסורה קענען טויזענט מקווה'ס נישט אוועק וואשן, און איינמאל זיך צוריק האלטן פון צו קוקן ווי מען טאר נישט איז שטערקער פון טויזענט מקווה'ס, סאו לאמיר טוהן קאנסטראקטיוו. ס'איז שוין ברוך השם נאכאמאל דער הייליגער יום טוב פון פורים, ס'איז דא די מצוות קריאת המגילה, אלע אנדערע מצוות וואס זענען פארבינדן מיט דעם, איז למעשה דארף מען זיך אביסל מתבונן זיין אין וואסערע וועלט מען לעבט און ווי מען האלט אויף די וועלט, ס'ווערט געברענגט אז דער אייבישטער האט מצמצם געווען דעם אור אין סוף און ער האט עס אריינגעלייגט אויף א פלאץ און דארט איז געווען א שבירת הכלים, פארוואס? ווייל דער אור אין סוף איז אזוי גרויס און אזוי מעכטיג און אזוי הייליג אז ס'קען נישט אנהאלטן דארטן וואו ס'איז דא גשמיות, ס'געשען א שבירת הכלים, ריש פ ח ניצוצים אויף דעם ארבעט מען אונז דאס ארויסצונעמען, יעצט. פארוואס האט אונז דער אייבישטער איבערגעלאזט דעם יום טוב פירם? יום טוב פירם איז א יום טוב וואס איז מקשר זיבעטן טויזנט מיטן אכטן טויזנטער, טייטש דער אור פון ימות המשיח מיטן היינטיגן אור פונעם צמצום. יעצט ווען דער אייבישטער וואלט אונז נישט געגעבן דעם פירם אזויפיל יארן אז מען זאל קענען אביסל אויפהייבן העכער ווי, די נארמאלע באגרייפונג, דעמאלטס ווען משיח וואלט געקומען, דער אייבערשטער וואלט אראפגעגעבן זיין גרויסן אור נאכאמאל, וואלט געשען די זעלבע שבירת הכלים און ס'וואלט געווען די זעלבער חורבן וואס איז געווען ביז יעצט. איז וואס האט דער אייבערשטער געטון? ער האט צושפרייט די אלע ניצוצים במשך די יארן אין גלות, און ממילא אז ס'איז אלעס צושפרייט משך די יארן פון גלות, איז יעדע נשמה, ס'קומט אזא פורים, ס'קומט אזא אדר, ס'קומט א פורים, ס'קומט קריאת המגילה, איז די נשמה זאפט איין אין זיך די קדושה, אזוי אז ווען ס'עט קומען די צייט ווען דער אייבערשטער וועט שוין ברענגען די משיח, דעמאלטס עט זיין נשמה נישט זיין פרעמד צו די אלע ניצוצים, ס'וועט נישט דארפן זיין חלילה קיין שבירת הכלים. דאס איז דער ענין פון פורים. ס'געט אונז צו פארזוכן. וואס ס'גייט זיין אין ימות המשיח, דעמאלטס וועט שוין נישט זיין קיין קליפות, וועגן דעם אז די ענין פון פורים איז אז מען זאל נישט וויסן קיין חילוק צווישן ארור המן און ברוך מרדכי, די קליפות איז אלעס איז קדושה. איז דאס איז דער ענין פון דעם הייליגן טאג פורים, און וויבאלד דאס איז אזא גרויסע זאך, דאס קומט פון די נובלות פון ימות המשיח, איז דא דער לאידך גיסא אויכעט די קליפות. די קליפות ווילן דאס אומברענגען, קליפות ווילן מאכן אז ס'זאל זיין פול מיט זנות, מען טוט זיך אן אנדערע קליידער, מען דרייט זיך יונגלעך צווישן מיידלעך, מיידלעך צווישן יונגלעך, מען האט דראגס, מען האט וויין, אלע אנדערע זאכן. דאס איז זייער א גרויסער חורבן, ס'נעמט ארויס די גרויסע קדושה און ס'איז מוסיף טומאה, אין דעם זאג איך אייביג אן, ס'קומט אזא יום טוב זאל מען איין זאך געדענקען, יעדער מענטש האט א מישן אין לעבן, א פרוי דארף וואטשן אירע קינדער, ביי איר איז נישט דא קיין קריאת המגילה, ס'איז נישט דא קיין שבת זכור, אלע זאכן איז נישט דא ביי איר, זי האט איין אבליגעישן, צו וואטשן אירע קינדער. האלט מיך אפ נעכטן א פרוי און זי זאגט זי וויל זייער וויכטיג מיט מיר עפעס דורך שמועסן, יעדער איד וואס האט א פראבלעם מיינט ער אז זיינס איז די איינציגע און זיינס איז די ערשטע אויף די וועלט און ס'האט נאך קיינער נישט געהאט קיין פראבלעם ביז יעצט, אזוי מיינט יעדער, ער איז א בן יחיד, סאו במילא המלך זאגט אין קהלת, קאפיטל א', פסוק ט', מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. און צו איר זענטס א בן יחיד אדער א בת יחידה, זיך פאר די פרוי וויל איך מסביר זיין, איך קען מיך נישט אראפזעצן מיט אייך רעדן פעיס טו פעיס ווייל איך האב נישט וואו, אינדערהיים קען איך אייך נישט אריינלאזן ווייל ס'איז נישט קיין אפיס, מילא בלייבט דאך נאר וואס אז מ'דארף האבן א. איז איך האב נישט קיין אפיס, איך טו דאס אלעס לשם מצוה, איך טו נישט דאס לשם ביזנעס, קיינער צאלט מיר נישט קיין פאנדס פאר די אלע זאכן, איז במילא וועל איך נאך גיין צולייגן לעבעדיג געלט צום טויטן? נע, איך טו דאס נישט. זאג איך איר, ווילסט קענסטו רעדן אויפן טעלעפאן. נאכדעם זאג איך איר הער אויס, יעדער מיינט דאך אז ער איז דער איינציגער מיט א פראבלעם, בעסיקלי איז עס איינע פון די צען פראבלעמען וואס איך רעד אויפן האטליין. סאו וואס איז די גרויסע זאך אז איר מוזט רעדן מיט מיר פערסענלי, פערסען טו פערסען? זאג איך, אין די בעסט קעיס סינעריאו זאגט עס מיר אויפן טעלעפאן, און איך וועל אייך גראד שיקן פאר העלפ, ווייל איך גיי אייך נישט געבן העלפ, ווייל איך בין נישט קיין לייסענסד פראפעשענעל, איך וויל דאך נישט אויסזען אזוי ווי נחמיה וועבערמאן, איז במילא קענט איר מיר זאגן פונקטליך וואס ס'גייט פאר, און איך וועל אייך שיקן אדער צו א דאקטער, אדער צו א סייקייטריסט, אדער צו די פאליס. אדער צום דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, סאו איך פארשטיי נישט וואס איר דארפט אייך אראפזעצן מיט מיר, פארשטיי דאס נישט. איר קענט עס בעסער מסביר זיין ווען איר זיצט לעבן מיר, אן אנדערסטענד עס. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. פארשטייט זיך, כ'האב איר אפגעזאגט ווייל איך זוך מיר נישט קיין געשעפט. קען זיין נחמיה וואלט טאקע געוואלט האבן א שותף לעבן זיך, אבער איך וויל נישט זיין דער שותף. עניוועי, און דאס וואס איך בין יעדן איינעם מסביר. זיין די אלע וואס זיי טוען די זאכן איז זייער הייקל איינגעשטעלט קומט אמאל א פרוי אן אשת איש פאסט טויער פארטרויט זיך פאר אייך ממש אירע אינערליכע געפילן און אלעס וואס זי גייט דורך און איט קאמס טו א פוינט ווער יו ביקאם סאו קלאוס טו הער אוי ס'ווערט נעבעך ביטער יעצט זאג איך דאס אזא גאנצע אריכות ווייל איך טען סייקיאטריסט סייקיאלעדזשיסט די אלע וואס זיי טוהן עסק עם נשים סיריעס סיריעס פראבלעם עט די ענד אוו די דעי.

האט נישט געוואלט אז ער זאל זינדיגן מיט איר, ווייל סוף כל סוף איז דאך געווען א תלמיד פון איינעם פון די תנאים, ש ד מו ה, האט זי אים געכאפט זיין נאז און הינגעלייגט דארטן באותו מקום ביי די וועדזשיינע, פרעגט זי, זאג, כ'וויל דיך פרעגן, האסטו נאך געזען אזא שטינק ווי ס'קומט ארויס פון דעם פלאץ? אין דעם אסאך שיטות, ס'דא וואס זאגן אז. ער האט געזאגט ניין, ער האט קיינמאל נישט געזען, ער האט זיך פארעקלט און ער האט קיינמאל מער נישט געוואלט חתונה האבן. ער האט אזוי חתונה געהאט נאכדעם ווייל זיין רבי האט אים געזאגט, די בעטן וואס מען האט אויפגעצויגן באיסור זאל מען יעצט אויפציען בהיתר. ביז דאן האט מען שוין קיינמאל נישט געוואלט מער חתונה. מילא, כדי א פרוי זאל נישט פארעקלט ווערן פונעם שטינק וואס זי גיבט ארויס, די פערפיומס, קאלאונס, מיט די אלע זאכן. דאס איז א חלק פון די זאך וואס ווערט געברענגט אין די ספרים אז ס'איז דא א חודש וואס דאס הייסט חוטם, חוטם הייסט די נאז, מיט דעם איז מען מתקן די נאז, דא אזאלכע מענטשן וואס זיי זינדיגן מיט די נאז, געווען דער שאצער רבי אין לונדון ווען ער פלעגט קומען צו א חתונה און ס'איז געווען פול מיט פערפיום מיט קאלאן מיט די אלע זאכן, פלעגט מען שרייען לא תנאף לא תנאף, מיט די נאז טאר מען אויכעט נישט זינדיגן, ארומגיין מיט פערפיום, ס'שמעקט אוועק, איז למעשה ס'דא די אלע עסקנים. עווענטשעלי זענען זיי אלע דורך געפאלן, די גרויסע צדיקים, געווען מיט חיים האלפערן אין לאנדאן, ער איז דורך געפאלן, ער האט נאר עפעס איינעם א גרויסן עושר וואס האט באצאלט גרויס געלט און מען האט עס אראפ גענומען פון די בלאגס מיט זאכן אבער ער איז דורך געפאלן, ער איז א דר'ערדיגע און ער האט אויך פארלוירן די גאנצע זאך, ער איז געווען אמאל דער עלטסטע רב און דער חשובסטע רב און הי לאסט איט אל, הי לאסט איט אל. און דאס האב איך געזאגט פאר אלע רבנים וואס פסק'ענען הלכות נידה, איך האב איינגעפירט מען זאל קומען פרעגן, דאס האב איך, איך האב דאך דאס איינגעפירט, איך האב דאך געבעטן אמאל באבובער רב, די אינגעלייט דארפן האבן א פלאץ זיי זאלן קענען א פרעג טאן, און ווייטער געגאנגען. יעצט למעשה איז אזוי, אין ענגלאנד אין לונדון איז דא א בית דין וואס הייסט די בית דין אין לונדון האט אמאל א יונגעל געפרעגט, מען האט געזאגט ונקרב מען זאל גענענט, בעל הבית, דער באלעבאס, אל האלוקים, צו די בית דין, דער יונגל געפרעגט די רבי, נאר צו די בית דין מעג מען גיין, צו כדתיא טאר מען נישט גיין, עניוועי, איינע פון די מאוסט פרעסטידזשעס וואס איז דא היינט, די בית דין פון לאנדאן איז פרעסטידזשעס, כ'קען דעם הויפט ערנטרוי, זייער אן ערליכער. געהאט אמאל, כ'האב געבויעט א מקווה, כ'האב בודק געווען א מקווה אין ספעין, אלץ. לאַ לינעאַ, לאַ לינעאַ איז אַ פֿרײַע שטאָט, און דאָרטן איז געווען איינער אַ קאָהן, אַ. דאָרט האָט מען געטראָגן סאַלאַמי פֿאַר גאַנץ יוראָפּ, און מע האָט אויך געטראָגן סאַלאַמי צו די ראַק אָוו דזשיבראַלטאַר. אַזוי ווי איך האָב אַ שטוב מיט קינדער, קיין פּרנסה מאַך איך נישט. און כ'האָב געזען, אַז צו זײַן אַ שוחט איז גוט, האָב איך אים געוואָלט קאָנווינסן, ער זאָל מיך אַרײַננעמען און אויסלערנען שחיטה. זאָגט ער, פֿײַן, איך לערן דיך. פֿרעג איך, וויפֿל קאָסט? זאָגט ער, טויזנט דאָלער. זאָג איך, פֿײַן. פֿרעג איך אים, אָבער ווי לאַנג? ווייל איך מיין איך וועל דארפן דא זיצן חדשים און חדשים, איך האב נישט צו דעם קיין צייט, איך מיין דארף איך זיצן דערהיים, זאגט ער עסט מיר געבן געלט וועל איך דיר געבן א בריוו, זאג אבער קום מיט כ'וועל דיך ארייננעמען אין די שחיטה זאלסט זען וואס ס'גייט, אריינגעגאנגען מיט אים אין די שחיטה, זען ס'איז א גרויסע גוי שוין ער הרג'עט בהמות, עפענט מען א בהמה'לע דארטן און ער בינדט עס צו צו אזא האלץ, א פאול, און. ער געט א שעכט אפ א שטשונצער סאליטע און שניידט אריין אין די גאנצע בהמה, די וועיט האט אראפגעשלעפט, דער קאפ איז געבליבן אויף די אנדערע זייט שטיין, די בהמה האט זיך צושפרייט אויף די פלאר מיטן בויך מיט אלעם, מ'האט נישט געקענט באקוקן קיין בדיקה פנימית, שוין האב איך דאך געזעהן מיט וועם איך האנדל, ווי איך האב דאס געזעהן בין איך געגאנגען צו דעם בית דין אין לונדון צו רב עהרנטרוי און כ'האב אים געזאגט די מעשה, זאגט ער פיין, ניין כ'בין נישט געגאנגען כ'האב אים אפגעקאלט. און ער האט געזאגט איך וויל זאלסט דארט ווארטן, כ'וועל נעמען די נעקסטע פלייט אוט, און ער איז אראפגעקומען און ער האט געזען אז ס'איז אמת, פרעגט ער יענעם וויאזוי ביסטו געווארן דא דער רב, מסביר געווען אז ס'איז געווען דא א רב, און זיי האבן נישט גענוג געלט סיי פאר א רב סיי פאר א שוחט סיי פאר די אלע תשמישי קדושה, האט מען אים געמאכט פאר רב, שוין. עניוועי, זיי זענען געגאנגען זיי האבן געמאכט אן אייגענע שחיטה, זיי האבן געזען אז ער איז גארנישט ווערט, ער איז געווען נישט מער ווי דער בוטשער, געווארן דער רב, און זיי האבן מיר געשריבן א בריוו פון די בית דין דעמאלטס אז זיי דאנקען מיר מורא'דיג פאר מיין ארבעט, און שוין. על כל פנים האלט מען שוין ערגעץ אויף א וועג. איז וואס איז געשען איז אזוי, די בית דין איז א פרעסטידזשעס בית דין, נישט סתם נאר זייער פרעסטידזשעס, און למעשה האבן זיי דארט א רב וואס ער איז שוין דארט א רב זייער אסאך יארן, ער איז געווען זיבן און דרייסיג יאר אלט אין יער טו טויזנט איין, האט מען אים גענומען ער זאל זיין דער יונגסטער רב. שטעל דיר פאר ער האט געהייסן איינער פון די שטארקע דיינים און ויהי היום פאריגע וואך האט ער רעזיגנירט, ס'איז געווען א שאק פאר גאנץ ענגלאנד, אבער עפעס האט ער יא געזאגט צווישן די ווערטער אז אזוי ווי די בית דין איז געמאכט צוזאמצוהאלטן כלל ישראל ממילא וויל ער נישט זיין דער וואס ער צוברעכט כלל ישראל, האט דאך יעדער פארשטאנען אז דא איז א מעשה פון פוטיפר. יעדער האט עס פארשטאנען. עניוועי, יעצט קומט שוין ארויס די גאנצע זאך, וויאזוי דאס ווייבל הייסט, אן אשת איש, און עס קומט שוין ארויס פונקטליך אז דאס איז נישט פון היינט, דאס איז שוין אן אלטע זאך ליידער, און ער האט געזאגט ער האט געהאט א פריווילעדזש צו זיין א דיין זיבעצן יאר, איך ווייס נישט וויפיל זיינע פסקים זענען ווערט אויב ער איז אזוי נישט אפגעהיטן. עניוועי, בעיסיקלי וואס ער האט געוואלט טוהן איז, ער האט געוואלט אויסטרייען צו די שטינק פון זיין ווייב'ס לאך איז די זעלבע ווי די שטינק פון דעם איידל'ס לאך. בעיסיקלי איך וואלט ווען געקענט זאגן זיי אלע שטינקען זיי די זעלבע. אזא מין ירידה. קודם עס איז א ירידה פאר כלל ישראל, עס איז א ירידה פאר די רבנים, עס איז א ירידה פאר אונזערע פירער, און ער גראדע האט אויך צו טוהן ווייל דער דיין יונתן אברהם ער האט אויך צו טוהן מיט מעלבורן? יו וואונט בעליוו דיס נארישקייט וואס איך זאג האט צו טוהן מיט מעלבורן? עניוועי ער איז געווען קודם אזוי ער האט געלערנט אין ישיבה אין געיטסהעד, לעיקוואד ניו דזשערסי, און ירושלים פאר ער האט געמופט אויף אסטרעליע, דארט איז ער געווען דרײַ יאר אינעם מעלבורנער בית דין, קען זיין הי גאט סטאק מיט מלכי לייפער אויכעט איך ווייס עניוועי, און ער איז אויך געווען אין הענדאן עדת, הענדאן עדת איז דא די תורת חיים, דארט האב איך געמאכט, דארט האב איך געוואלט מאכן א מקווה, איך בין אוועק אינמיטן, ווייל עס איז געווען דארטן איינער א שייגעץ וואס האט עס געפירט, און דער שייגעץ האט מיר געזאגט איי אנלי שאו די רבנים וואט איי וואנט טו שאו דעם, האב איך שוין געזען אוי בין איך דא ביטער אריינגעפאלן, נאר אקעי, דאס מאל האב איך עס נישט געמאכט, ס'האט געדויערט צען יאר ביז זיי האבן עס געענדיגט. און שוין. פארוואס רעד איך פון די דרשה? ווייל די שול ווי ער איז רב דאס האט ער געפאונדעט און געגרינדעט אויכעט, ער האט עס געגרינדעט מיט אלעם. יעצט פארוואס דערצייל איך די מעשה? איך טריי מסביר צו זיין אז אונז טאר מיר זיך נישט לאזן פון די אלע זאכן. א רב האט פונקט דעם זעלבן איסור יחוד ווי יעדער מענטש, און למעשה א מענטש איז נאר א מענטש און מען דארף זייער וואטשן וואס מען טוט, דער אדלערער רב האט איינגעפירט מען זאל פרעגן שאלות, האב איך אים געזאגט זאלסט געדענקען, דער רב טאר נישט זען די פרוי, די פרוי טאר נישט זען דעם רב, און ער האט געזאגט ביסט גערעכט, אין ארץ ישראל זעט מען יא וואס עס איז דא אבער אסאך רבנים, אבער עס מיינט נישט, דער רב ווייסט שוין וועמען צו ווארפן אן אויג און נאכדעם ווייסט ער שוין וויאזוי צו קאלן אויף. טעלעפאן. רבי יוסף פאדווא אין לאנדאן הייסט יעדע פרוי זאל איבערלאזן א טעלעפאן אז טאמער טשענדזשט ער זיין ווערזשען אז ס'איז יא גוט צו ס'איז נישט גוט די שאלה זאל ער האבן וועמען צו קאלן וויטש איז א חוצפה שאין כמוהו ווימען פיעל ווערי אפענדעד ביי דעט איז למעשה וויל איך ענק מסביר זיין נאכאמאל אונז קען מען נישט אפארדן צו פארלירן כלל ישראל און בפרט נאך וואס זיי גייען פרעגן שאלות אויף הלכות נידה ביקאז' דעמאלטס מאכט מען פונעם אייבערשטנ'ס תורה א פורים אונז מוז מען דאס אויפהערן. יעצט איז שוין דא א פיקטשער פונעם אשת איש אויכעט, איך קען נישט זיין ווייב איך ווייס נישט ווער עס איז שענער אבער הע מים גנובים ימתקו אזא מין שמוציגע זאך, אבער דער אמת איז אונז האמיר דאס אלעס מיטגעמאכט אין ווילימסבורג אויכעט, אונז האמיר א חזקאל טייטלבוים וואס ער איז געבליבן א רב, די חילוק איז צווישן זיי און צווישן אונז איז אזוי. מ'האט געכאפט פינקל מיט טרייפע פלייש האט ער געזאגט די דעוויל גאט טו מי און ער האט תשובה געטון, מ'האט געכאפט אנדערע האבן תשובה געטון. זיי האבן מודה געווען, ביי אונז פייט מען. מילמארט האט אויסגעלערנט, זי האט גענומען די סאטמארער רעבעצין פאר זיין פילגש זי זאל גיין פאראויס און פייטן, און האט אויסגעלערנט איך קען פארקויפן טרייפות, איך קען טון וואס איך וויל, קיינער קען מיר נישט זאגן וואס צו טון, איך בין באלעבאס, דאס איז אונזער גרויסער בראך, האסט געטון האסטו געטון. זיץ כאטש רואיג. ניין, איך בין נאך באלעבאס, איך האב נאך אויבנאן. חצקל טייטלבוים איז ווייטער דיין אין סאקמער בית מדרש אין קליימער סטריט, ער איז אויבנאן א שיינער איד, ער גייט נישט מיט די ברילן שבת ווייל ער האט מורא פאר הוצאה, ס'איז דא אן עירוב, דאס איז נישט פאר אים, דאס איז געמאכט פאר די גוים, און דאס געב איך קרעדיט פאר די ראבייס, די רבנים. ער האט געזאגט איי דיד א מיסטעיק ענד איי וואנא פעי פאר מיי מיסטעיק, און איך וויל נישט אונטערברענגען די גאנצע בעזעם, און איך וויל נישט אז איך אנהייב א שערוריה, האסטע אין לאנדן, און חיים, חיים האט אפגעטוהן כל דבר אסור מיט פרויען מיט נקבות אונטן אין סעלער מיט אלעם, ער איז ווייטער געבליבן רב, איין א גרויסער גביר האט געגעבן אסאך געלט און מען האט אלעס פארשוויגן, מען האט עס אראפגענומען פון די אינטערנעטס, פון רוב פון די אינטערנעטס. די אלע זאכן זענען דעדלי ראנג ווייל דאס ברענגט אריין א דזשאוק אין די גאנץ תורת משה אז טאטע רב מעג עס טון און מיך זאגט ער איך טאר נישט. ווערי ווערי ווערי ווערי אגלי טינג און איך וואלט געוואלט נאכאמאל בעטן אז אויף יעדן רב וואס איז ארויסגעקומען א שם רע איך האב שוין געזאגט אסאך אויף מיין האטליין אז די חברה זאלן ריזיינען. זאלן גיין זוכן א דזשאב. ליסען, יו האסט נישט געקענט, ווי מען זאגט, האסט נישט געקענט אויסהאלטן און נעמען די פרעשור פון דעם שטינק פון די וואדזשיינע פון אן אשת איש, העי, גיי אין דר'ערד, באט זיי נישט קיין רב. דאס איז איך וויל יעדן איינעם אנזאגן, מיט דעם וואס עטס האלטס אזא רב מאכט עטס ליצנות פונעם אייבערשטן און פון תורת משה.

אים העלפען. צו דעם רב יעצט, ווען נישט דאס וואס איר האט א האטליין און איר פארפירט קעגן זיי. קיינמאל וואלט מען זיך נישט געטרויט. נאר איר האט אויסגעלערנט כמוני כמוך, זעמער אלע גלייך, ס'איז נישט דא קיין ספעשל פריווילידזש קעריקטער, ס'איז נישט דא קיינעם וועם מען קען טראסטן. אזוי ווי איך זאג אייביג, משה רבינו דער רבן של כל בני ישראל האט אים דער אייבישטער נישט געטראסט איסור יחוד פונקט אזוי ווי ער טראסט נישט פאר נחמיה וועבערמאן והא ראיה ביידע זענען מצווה ועושה אויף איסור יחוד. עס הייבט זיך אן א נייע שאלה ווי לאנג זיי זענען שוין אין לאוו, ווי לאנג זיי שטופן שוין איינער אין צווייטן, און מען דארף אויכעט וויסן, ס'איז דאך אן אשת איש, יא? דארף מען וויסן פון ווען זי איז נאסרה על בעלה, אירע קינדער זענען ממזרים, מען דארף אלעס וויסן. דאס איז וואס די רבנים מאכן אונז אן חרבנות. ווייסן דאך יא די אלע הלכות. וויי דיד יו דו איט? נאר דאס איז עס. קענסט גארנישט טון. איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך. א מורא'דיגע וויכטיגע זאך. דאס איז אז די יאהר צו די אלע צרות קומט צו מאריוואנא וואס דאס איז ליגעל אין רוב פלעצער אין די וועלט. אין ארץ ישראל פארקויפט מען עס אז ס'גייט א רויך. אין אמעריקע פארקויפט מען עס. און די בחורים פלעגן שיכור'ן נעבעך און זיי האבן געמאכט משכב זכור אין די באסעס. וואס מיר געגאנגען נאך געלט און זיי האבן אלע געטענה'ט און זעמיר געווען הוגה קנאות, וואס גייט יעצט זיין מיט די מאראוואנע גייט זיין נאך ארגער, ווייל דארט ווערט מען טאקע היי און איטס מעיד פאר דעט, זייער זייער נישט איינגענעם, און איך בעט נאכאמאל יעדער טאטע וואס דו האסט השפעה אויף דיין זוהן מאך זיכער אז דו האלטסט אים אונטער דיין פארטוך, און אויף דיין טאכטער זאלסטו זיכער וואטשן זי זאל מיר נישט אהיים קומען א בעולת בעל. און ס'איז זייער זייער אימפארטענט דאס יאר מער ווי אלע יארן, ווייל די יאר איז דא זאכן וואס ס'פלעגט נישט זיין אלע יארן, אויב וועט עטס נישט נעמען קער פון ענקערע קינדער וועט זיין א גרויסע דיזעסטער, בעט איך ענק נעמטס קער אלע פון די קינדער. פון דעם טרינקען האב איך שוין געזאגט אלע יארן, איך זאג נאכאמאל, לאז נישט דיין קינד טרינקען, ס'ברענגט צו צו די ארגסטע זאכן, ס'איז זייער א שמוציגע מידה, נאכדעם קען מען זיך נישט אפגעוויינען דערפון, ס'איז נישט ריכטיג. ריכטיג, גרעיפ דזשוס איז די בעסט וואס דו קענסט לאזן דיין זון טרינקען וויפיל ער וויל, כ'האב אפילו נישט אינדערהיים די אלע משקה המשכר, איינער שיקט עס דיר א מתנה שיק עס שוין ווייטער, לאז עס נישט צו פסול בלינת לילה, לאז נישט ס'זאל איבערנעכטיגן. שוין, די וועלט וועקט זיך אויף, אשר נאראלער האט זיך יעצט אויפגעוועקט אז ס'איז דא פול מיט רשעות אז ס'דרייען זיך בחורים אין די גאס און קיינער נעמט זיי נישט אן, הערטס אים אויס.
ס'איז א גרויסע עת צרה אין כלל ישראל, ס'איז דא אן א שיעור קינדערלעך, בחורים'לעך, מיידלעך, וואס זענען נישט אין סקולס און נישט אין ישיבות, פארוואס? ווייל ליידער ליידער ליידער ליגט אונטער דעם געפערליכע געפערליכע געפערליכע רשעות געפערליכע נײַן דרײַסיק אינדערפרי איז געשטאנען דא אין פראנט פון מיין הויז א איד א בחור'ל א דרײַצן פערצן יעריגע בחור'ל געוויינט אז ער האט נישט קיין ישיבה און ישיבה וויל אים נישט פארוואס וויל מען אים נישט ווייל זיין ברודער איז געווען שלעכט, זיין ברודער נישט געווען קיין שייגעץ, זיין ברודער געווען א ווילדער, סאו איז נעמט מען אים נישט אריין אין ישיבה יעצט. מיין פלאן איז אז איך מיין אז מען גייט ארויס קומען מיט א מלחמה, אפיציעלע מלחמה, אז די אלע חברה וואס זענען אינוואלווד און דיינים מנהלים וואטעווער דעי אר, גייט מען פשוט אינמיטן די נאכט טערארייזן, איך גיי יעצט מברר זיין די ליגעליטיס צו מען מעג אינמיטן די נאכט אנרופן די ווייל איך אליינס האב עס שוין געטוהן אסאך מאל אז איך האב אנגערופן מנהלים מיט געוואר מיט די אלע חברה אינמיטן די נאכט און איך האב אריין געשריגן צו זיי געוואלד געשריגן דער בחור שלאפט נישט די טאטע מאמע שלאפט נישט די די די די פעמילי שלאפט נישט זאלסטו אויך נישט שלאפן סאו דאס איז גיי איך מברר זיין אם ירצה השם ליגעלי צו מען מעג דאס טוהן ווייל דינא דמלכותא דינא איז טאמער טאר מען דאס נישט טוהן על פי הלכה מעג איך עס טוהן דאס האב איך שוין מברר געווען. אז דאס מעג איך טון על פי הלכה, צו מסירות נפש, ווי קען א איד זיך לייגן אין בעט ווען ער איז א מנהל אדער ער איז א דיין ער איז א רב, איי דאנט קעיר וואט הי איז אר וואטעווער דעי קאל הים, אז ער האט די פאוער און א קינד ווערט נישט אריינגענומען אין א ישיבה צוליב אים ווייל אים געפעלט נישט אדער דעם אדער יענץ צו א ישיבה צו א חדר צו וואס ס'זאל נאר נישט זיין. וואט העז העפענד וויט אווער רילידזשען? אונזערע צדיקים די פריערדיגע די באבובער רב זכרונו לברכה די אלע צדיקים האבן זיך מוסר נפש געווען געלאפן אין די גאסן געזען א קינד וואס איז נישט אין א היימיש מוסד זענען זיי געגאנגען און אריינגעצויגן און געברענגט די קינדער אריין קומט צו מיר, מיין טאטע זאל זיין געזונט און שטארק איז געווען א מנהל אין בעלזער חדר פינף און צוואנציג יאר, ווי ער האט נאר געוואוסט פון א קינד פון א היימישע משפחה וואס איז נישט אין א היימישע מוסד איז ער געגאנגען ער האט גערופן און געטון און געארבעט און געברענגט אריין דאס קינד, עד היום הזה איז דא א וועלט פון מענטשן וואס זענען אים זייער געטריי, איך וויל נישט זאגן זיי זענען ריאלע חסידים אבער זענען אים זייער געטריי זייער ידידים פארוואס? ווייל. היינט דער קאנצעפט רופט מען אן א מנהל וואס ער זיין מאמע איז אראפגעקומען אויף די וועלט ווייל דער יונגל דער מיידל וואטעווער'ס באבע האט זיך מוסר נפש געווען נאך די מלחמה אויפצושטעלן זיין מאמעס שטוב. און ער איז היינט א מנהל אין א מוסד, און דאס אייניקל פון די פרוי וואס האט געהאלפן זיין מאמע חתונה האבן, זיין מאמע גייט צו ליידער און די אלע זאכן, האט יעצט אן אייניקל ווען ס'איז א שלעכט קינד, עפעס אנדערש, ווען יענער פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, איז עפעס אנדערש, ניין, מען זוכט פון אונטער דער ערד, ער האט אלע פאוער אין די וועלט, און גארנישט, ס'נישט דא אזא זאך ווי הכרת הטוב, ס'דא געוויסע חסידות. א געוויסע חסידות חברה, איך קען נישט גלייבן וואס די גאנצע חסידות נאך די מלחמה האט איין איד אויפגעשטעלט, גענומען א רבי'ן, ער האט געטון אלעס אין די וועלט אויפצושטעלן די חסידות צוריק, יעצט די איד, לאמיר זאגן די איד הייסט חיים גרינבערג, די חיים גרינבערג איז געגאנגען ער האט גענומען א רבי'נס א קינד וואס איז געבליבן לעבן נאך די מלחמה, אויפגעשטעלט א חסידות און טויזענטע משפחות האט ער אויפגעשטעלט. יעצט איז די חיים גרינבערג ס'דא עטליכע אייניקלעך וואס פיטן נישט אריין אין די באקס ס'אזוי ווי אין סדום סדום האט יעדער געמוזט אריין פיטן אין די באקס פיטן נישט פונקטליך אריין אין די באקס אין די חסידות איז נישט דא מיט וועמען צו רעדן טוטס פאר די קינדער נעמט זיי אריין צו ענקערע ישיבות דאס איז ענקער מעני יערס עגאו כ'האב געזאגט מיין טאטע איז געווען מנהל אין בעלזער חדר איז געווען עפעס א. בעלזער קינד וואס האט זיך נישט גוט אויפגעפירט געווען זייער זייער ווילד זייער שלעכט געווען נישט חס ושלום א שייגעץ א ווילדער שלעכט געווען נישט געפאלגט די רעבעס חוצפה'דיג עווריטינג וואס מיינסטו איז געשען וואס איז געשען וואס איז געשען האט מיין טאטע אים געמוזט ארויסשטעלן האט זיין טאטע אנגערופן זיין טאטע געווען א פארצייטישע חסידישע איד א געהויבענע איד א איד א גרויסע תלמיד חכם א שוחט האט היינט דאהי אייניקלעך איבעראל האט ער אייניקלעך. האט ער אנגערופן מיין טאטן און האט אים געזאגט דיע ווערטער, ס'איז אביסל גראב גערעדט אבער ס'איז פארשטאנען, וואס הייסט דו ווארפסט אים ארויס? ווי ווארפסטו אים? ווי שיקסטו אים? וואס הייסט דו שטעלסט אים ארויס? אייגענע שפייעכץ דארף מען אליינס צעקייען, דער בחור איז א בעלזער בחור, דער בחור איז א באבוב'ער בחור, דער בחור איז א וויזשניצער בחור, די אלע וואס זיי געהערן אין זייערע חסידות אין זייערע קאמפאני אין זייערע פארטיי, איי דאונט גיוו א טאס. עפעס ליגנט, די רב לאכט נישט, די באבע לאכט נישט, די זיידע לאכט נישט, די מאמעס האבן אנגערופן, טאטעס האבן אנגערופן, גאו פליי א קייט, יעדע שעה א יונגעלע, א בחור'ל, א מיידעלע איז נישט אין א ישיבה, אין א חדר, נאר וואס, יעדע שעה איז קאונט, אייפאונס איז א פראבלעם, א נייע פראבלעם, אוודאי איז עס א פראבלעם, זיכער איז עס א פראבלעם, אז דער בחור האט נישט קיין ישיבה, ווי לאנג דויערט אים צו טרעפן א אייפאון? אוודאי די אייפאון פירט אפ, די אייפאון, די וואטסעפפ פירט אפ, אוודאי פירט עס אפ אז א קינד האט נישט ווי צו גיין אין ישיבה אריין, אוודאי פירט עס אפ, ווי לאנג דויערט ביז א קינד גייט צו האלב וועג, וויפיל קאסט עס שוין? געוואלד געשריגן. טייערע אידן איך ווייס נישט צו דאס בלייבט אין א רעקארדינג צו מען קען דאס ווייטער שיקן צו נישט איך קען מיך נישט אויס. איין זאך קען איך מיך אויס, אז מיין בלוט גיסט, און איך האב נישט מורא צו זאגן פארן גאנצן וועלט, רבותי וועיק אפ, ווי אר אן די ראונג טרעק, מאכטס מיר נישט קיין, ענטפערטס מיר נישט, רוב פון די עולם, רוב פון די סיסטעם ארבעט עס, די פאר געציילטע ארבעט עס נישט, סאיז נישט קיין רוב, עטס ווייסט זייער גוט וויפיל שטריימלעך און בעקישעס און שיינע צניעות'דיגע ווייבלעך וואס אינעווענדיג, די אייבערשטע זאל אפהיטן בחדרי חדרים, כ'וויל נישט רעדן ווייל כ'מיין דיך זיכער נישט, דו ווייסט איך מיין דיך נישט, איך מיין נעבעך די אלע וואס ווילן יא, מ'מאכט מיר א אסיפה דא, מ'ברענגט נעבעך דריי גרויסע רעבעס מ'איז זיי מבזה אויף די וועלט, מ'גייט הצלת ילדים, מ'גייט ראטעווען קינדער, מ'גייט ראטעווען מ'דארף האבן הונדערט טויזנט א מיליאן פונט, אכט הונדערט טויזנט פונט איז שוין דא, יעדע איינער וואס גיט פינף הונדערט פונט, פון די רעבעס זאלן די חסידים האבן, געוואלד געשריגן בלאפערס! ס'דא דא אין שטאט קינדער מיט מאמעס מיט בחורים וואס ווילן גיין אין ישיבה און חדר! וואס דרייסטו מיטן קאפ גייסטו זוכן מאמעס מיט באבעס מיט זאכן מיט דאס וואס מישסטו זיך אריין אין יענעמס געשעפט אפילו דו מאכסט דאך נאר מער קאליע איך ווייס אפענערהייט כ'האב דיך געהערט און געזעצן און גערעדט גענוג מאל מיט דיר חברה עטס מאכט סך הכל מער קאליע, די מאמע וואלט קיינמאל נישט געוואלט שיקן איר קינד אין א מאדערנע סקול, נישט געווען צופרידן ביי די חסידות זיך געוואלט טשעינדזשן צו די, זיך געוואלט האבן א הסכמה וואס איז מער ענגער, וואס ביסטו געגאנגען אין קאורט, וואס האסטו געמאכט צעטלעך אין די בית מדרש מען זאל מתפלל זיין ווייל זי וויל אפפירן די קינדער, דרייען קאפ אריין. ס'דא דא קינדער, ס'דא דא בחורים, ס'דא דא מיידלעך וואס זיי און די מאמעס און די משפחה ווילן גיין אין סקול, ווילן גיין אין ישיבה, וואס האסטו געטון וועגן דעם? וויפיל קאפיטלעך תהלים האסטו געגעבן פאר דעם? וויפיל געלט האסטו אונטערגעשריבן אז דו וועסט צאלן אז דער בחור זאל מצליח זיין אדער ווי עס זאל נאר זיין? איך בעט ענק געוואלד געשריגן, אידן, א לעכטיגע פרייליכע וואך, ס'איז אלול. מען זאגט די פיש אין ים ציטערן, איך האב געזעהן די פיש, איך זעה די ים ציטערט, דאס יא, אבער ווי זעמער אונז? ציטער מיר אונז? אדער זעמער אונז א באנטש אוו פוני'ס? רבותי, כ'בעט ענק, יעדע איינער זאל טוהן אין דעם, יעדע איינער זאל טוהן, און אויב מ'האט נישט קיין ברירה מ'וועט מוזן גיין ווי מ'זאגט, די טעראוועי אז מ'עט מוזן די אידן וואס זיצן אויף הנהלות און אויף וועדס, השם ישמרנו ויצילנו, און זיי זענען די וואס זענען מחליט דיני נפשות, הייליגע באבובער רב סארא כ'מוז דיר איבער דערציילן דאס געזעצן יארן צוריק, ס'איז געווען א עקסידענט, א אינגערמאן האט נעבעך אראפגעהאקט א מיידל אין בארא פארק מעני יערס עגאו, ס'איז געווען קריטיקעל ברוך השם די מיידל איז היינט א מאמע מיט אלעס אייוועלט, אבער דעמאלס האט ער זיך אוועקגעזעצט. ראש חודש ביי א דרשה, א וואכעדיגע דרשה, און ער האט געזאגט אז ער האט ער געשריגן, איך געדענק עס, אמאל האט מען געדארפט א סנהדרין זאל פסק'נען דיני נפשות, יעדער ווייסט אז די גמרא זאגט אז סנהדרין וואס האט איינמאל אין זיבעציג יאר געהייסן א סנהדרין דער צייכנט א סנהדרין, און ווער זענען געווען די סנהדרין? גדולים, מרדכי הצדיק! איז געווען פון די סנהדרין, נאך אזעלכע וואס זענען געקומען אויף די י ש צו פסק'נען דיני נפשות, געוואלד! וואס גייט דא פאר? וואס גייט דא פאר? זעצט זיך אוועק א אינגערמאן אונטערן רעדל און ער פסק'נט, ער פסק'נט, כ'גיי כאפן די לייט, כ'גיי נישט כאפן די לייט, כ'וועל פארן שנעלער און זיך כאפן פאר די ווייבל וואס גייט מיט די באגי מיט די טעלעפאן אין די אויער אינמיטן די גאס, צו נישט?

איין מוסד זאל נישט האבן קיין ועד, א ועד צו שאפן געלט, א ועד צו שאפן געלט פאר נאך א קינד זאל מען צו העלפן, א קינד וואס קומט אן א לאנטש אדער קומט אן א דאס זאל מען אים געבן צו עסן, דאס זאל זיין א ועד, אריינעמען ארויסנעמען דו גיי אוועק און אנטלויף, ווייל איך זאג דיר אז ס'איז נישט דא קיין איינע אין די וועלט, קיין איינע אין די וועלט, וואס איז געזעצן אויף אזעלעכע ועד'ס וואס האט גע'פסק'נט דיני נפשות, דעם קינד יא, דעם בחור נישט, דעם מיידל יא, דעם דאס, וואס האט זיך גוט אפגעלוינט. אקעי, דזשאסט רימעמבער דעט. אדרבה קאנטאקט מיר און זאג מיר וועמען ס'האט זיך יא געלוינט. דער אייבערשטער זאל העלפן, אידן זענען גוט. אידן זענען גוט, ס'נישט דא נאך אזא פאלק, איך האב געסטאדיט אלע מיני רילידזשענס מיט אלע מיני דתות האב איך מיך אומגעקוקט, ס'נישט דא נאך אזא פאלק. ס'דא ראנגס. און מ'קען נישט פושן דיז ראנגס אונטער די קארפעט מען, נעם די ראנגס ענד געט דעם רייט, א גוטע וואך. אקעי און יעצט אשר נאראלער הער אויס לאמיך מיט דיר רעדן, נאמבער וואן די גאווערמענט געט געלט פאר אלע היימישע חינוך, די אנלי וועי יו גאנא ווין איז אזוי ווי דא אין אמעריקע, אין אמעריקע האבן זיי האט מורא ארויסצואווארפן ווייל נחום ראזענבערג ביי יעדן מאל מ'האט ארויסגעווארפן א קינד ער האט נישט געהאט וואו צו גיין האב איך גערופן פון די באורד אוו עדיוקעישן זיי זאל קומען זעהן ווי א יונגל און א מיידל דרייען

דו'סט גיין קאלן א ראש ישיבה? ס'איז נישט דא א ראש ישיבה וואס זיין האנט איז נישט דורך געווייקט מיט אידיש בלוט, ער האט נישט קיין מורא, ער האט זיינע גענגסטערס מיט זיינע מערדערס, דו ביסט דאך א בעלזער, דער בעלזער האט ווייניג גענגסטערס און מערדערס, ווייניג האט עטס געקלאפט דארט אין ירושלים רוב'ס מענטשן, און פארקערט אויכעט, לאז אפ, יעדעס בענקל איז ארום גענומען מיט מערדערס, איז דער דינער'סט יענעם קאלן מארגן זעצט ער דיר אויס די שאו, אשר איטס נאט די וועי טו דו איט. די וועי טו דו איט איז גאו טו די גאווערמענט און טעל 'עם, אזוי ווי איך האב געטון עטליכע מאל, איך האב געהאט איינער פון די הויעך אפישעלס אין די גאווערמענט איז געזעצן מיט מיר אין א קאר און איך האב געזאגט גיי צו צו דעם יונגל און דעם מיידל אין די גאס פרעג זיי אר יו נאט סופאוזד טו בי אין סקול נאו? זאגן זיי ווייל דעי טרו מי אוט, אין וויטש סקול מ'האט גענומען פראטאקאל, דער איינציגער וועג ווי דאס טוסט געווינען איז מיט מסירה, און איף דיס איז די וועי טו דו איט, דעטס די וועי טו דו איט, ווי דיד איט, נאך היינט אויך נאך גענוג פראבלעמס אבער נישט אזויפיל וויפיל אמאל. איז אין ארץ ישראל פרובירן זיי אויף אלע פראנטן מלחמה צו האלטן מיטן אייבערשטן, ממש אין אלע פראנטן, קוקט זיך יעצט אפ דעם בית משפט פארשטייט נישט פארוואס מען קען נישט אריין ברענגען חמץ אום פסח, פארשטייט נישט, ווילן זיי יעצט אז די רבנות זאל קומען זאל זיך אויסטענה'ן, די רבנות זאגט איך האב נישט מיט ענק וואס צו טון, ס'איז חמץ אום פסח, איך האלט מיך נישט ביים אויסטענה'ן, טוט זיך לעבעדיג, איך האב אמאל געזאגט פאר אלי וויזעל, ער האט אמאל געזאגט א דרשה אין ווארשע בבית מדרש, און ער האט געזאגט, ווען אונז האבן געשריגן רבונו של עולם וואו ביסטו ביי די קריג ביסטו נישט געווען אוועילעבל. היינט אז דו שרייסט צו אונז אז דו זוכסט אונז, זאג מיר דיר אונז אויך, וויר נאט עוועילעבל. איך האב דארט געדארפט בויען א מקווה אין ווארשע, און איך האב מיך אויפגעשטעלט און געזאגט א דרשה, איך האב געפרעגט, אלי וויזעל, זאג מיר דו האסט געגעסן חמץ אום פסח? זאגט ער, יא, אונז האמיר געגעסן חמץ און מצה. האב איך אים געזאגט, דו ווייסט אז די קרעמעטאריום, די אויוון זעט אויס פונקט ווי א מצה אויוון? זאגט ער, קאם טו טינק אוו איט, יו אר רייט. זאג איך, און דער אייבערשטער זאגט ונכרסו, פון די שטערקסטע עבירות איז דאס חמץ אום פסח. האסט דיך ארומגעשפילט, זאגט דער אייבערשטער, יעצט וויל איך דיך נישט אויסהערן. דו מיינסט אז דער אייבערשטער איז אזוי ווי דיין טעלעפאן וואס ווען דו ווילסט הייבסטו עס אויף און דו געסט א קול ארויס? ניין, ס'איז דא מאל וואס דער אייבערשטער זאגט יעצט איז די ליין ביזי. די זעלבע ווען דו האסט דעם אייבערשטן נישט געוואלט הערן, האסטו געמיינט דו מעגסט טון וואס דו ווילסט, יעצט וויל דער אייבערשטער דיך נישט הערן. האט ער געזאגט, דו ביסט גערעכט, און ער איז געווארן א בעל תשובה, ער האט אנגעהויבן צו גלייבן. באשיינט איין דעם אייבערשטן, ווען דו וועסט וועלן זאל ער זיין לעבן דיר, און ווען דו וועסט נישט וועלן,

כ'וואלט געוואלט רעדן פון אפאר ענינים, די ערשטע ענין וואס איך וויל רעדן איז, כ'זאג עס שפעטער בקיצור אויפן האטליין, אבער איך וויל יעצט דערפון רעדן באריכות. ס'געווען די וואך אז איינע פון די גרויסע דיינים, פון די חשובע דיינים אין בית דין אין ענגלאנד האט רעזיגנירט. די רב, דער דיין, ארבעט אונטערן בית דין פון רב ערענטרוי, און פון היינט אויף נעכטן, פון נעכטן אויף מארגן האט ער געגעבן א רעזיגניר. ער הייסט יונתן עיברעהעם, א יונגער מענטש, און ער איז גאר א יונגער מענטש, ער איז פערציג צו וויפיל, פלוצלינג קומט ער ארויס אז א בית דין איז געמאכט צו מקרב זיין אידן, נישט מרחק זיין, און ער רעזיגנירט, ער איז געווען דארטן זיבעצן יאר א דיין. די בית דין האט דאך געוואוסט וואס גייט פאר, האבן זיי געבעטן אז קיינער זאל נישט זיין פאר מיספירן מיט אלע לשון הרע'ס און מיט שטותים, ווייל ס'איז קיינעם נישט נוגע עניוועי. יעצט, דער דיין האט רעזיגנירט, און עס ווייסט זיך, אונז האמיר דאך די אלע טמא'נע כלים, ווייל מען טאר דאך עס נישט האבן, אין ארץ ישראל האב איך געהאט צוויי, איך האב געזאגט ווייל די רבנים זאגן מען טאר נישט, איך האלט מען מוז עס האבן, איינער שרייבט מיר דא דעם טעם פארוואס מען האט זיך פארלייגט אויף די רבנים איז ווייל דו האסט זיי אפגעגעבן אזא מין אן כבוד, ממילא זעט מען אז מען דארף נישט קיין דרך ארץ האבן פאר זיי, און ס'טאקע ריכטיג מען דארף נישט אויב זיי זינדיגן, עניוועי, א טאג שפעטער איז שוין ארויסגעקומען א פיקטשער, פון זיין עילך אחמדה ליבי, אן אשת איש, און ס'איז שוין ארויסגעקומען דער גאנצער אמת, עס דאזענט טעיק לאנג, לאמיר קודם צעלייגן די זאך, קודם האב איך דא א מורא'דיגן הנאה אז ער האט געזאגט ער רעזיגנירט, דארף ער מאכן א ספליט אין די קהילה אזוי ווי דער חנוך'נס זון, חנוך האלפערנ'ס זון, וואס דארף ער זיך משוגע מאכן, מ'האט דיך געכאפט. האסט דיך אינדזשויט, מעיבי, איט פעיד פאר די פרייז, ווען יור אוט יור אוט, און נאכדעם טוט זיך דאך דא אסאך זאכן וואס איז מיט די אלע זאכן וואס ער האט געפסקנט, און נאכדעם טוט זיך וואס איז מיט די ווייבל פון ווען זיי טרענען שוין ארום, אלץ זאכן וואס מען דארף ווי מען זאגט דערגיין, אבער דעטס נאט אווער ביזנעס. דאס וויל איך אבער יא פון דעם רעדן, איך זאג אייביג אז טאמער א מענטש האט א דורכפאל און ער לערנט זיך גארנישט איז עס א דורכפאל, טאמער האט ער זיך געלערנט האט ער זיך געלערנט. איך וויל מסביר זיין פארן עולם מען זאל פארשטיין. אונז האמער איין פראבלעם, די פראבלעם איז א סמארטפאון. דאס איז אונזער גאנצע פראבלעם אין אידישקייט. ווען גאט וואלט נישט אראפגעשיקט די קללה סמארטפאון אויף די וועלט, וואלט משיח שוין דא געווען. אזוי האט מען דאך אונז אויפגעברענגט. סמארטפאון הרג'ט אלעס, און ס'הרג'ט דאס אידישקייט און די אמונה, ס'הרג'ט וואס דו ווילסט טוט עס. אבער אונז יעצט צו פארשטיין צו די זאך אביסל. די ליבע צווישן דעם דיין און צווישן דעם אשת איש האט צו טון מיט א סמארטפאון? מסתמא נישט, זיי האבן זיך דאך געקענט פערסאן טו פערסאן. יעצט, ווען דער אדווארער רב האט געגרינדעט דא אז מען זאל גיין פרעגן דיינים שאלות, האב איך געזאגט דעמאלטס פארן אדווארער רב מען דארף מאכן זיכער אז די פרוי זעט נישט דעם דיין און די דיין זעט נישט די פרוי. אונז האבן מיר דא א קעיס אין וויליאמסבורג וואס א דיין האט גע'פסק'נט פאר א פרוי, זי איז געווען זייער א. פרומע, איינמאל פרעגט ער איר האו איז יור לאוו לייף זאגט זי איטס מיזערעבל ביקאוז מיין מאן איז משבת לשבת און דאן קומט א חשש וסת און נאכדעם קומט דאס מיט יענץ האט די דיין געזאגט וואס דיין מאן האט דיר נישט געבן איך וויל דיר צוגעבן שי פעלט פאר איט ווייסט דאך א פרוי מ'רעדט צו נישט שיין ווערט זי דאך משוגע שי פעלט פאר איט און געס וואט זי האט געהאט אן אפעיר מיט אים זי איז אהיים געגאנגען איז זי נאך געווען דעמאלטס נישט ריין זי האט דאך נאך געהאט שאלות געטענה'ט אז דאס קינד איז פון דעם רב ווי איך האב געזאגט קום מיט מיר מיט דיין בעיבי וועלמער נעמען א DNA. שרייען די רבנים זאלסט עס חלילה נישט טון ווייל טאמער גייסטו דאס טון דעמאלט זאלסטו וויסן קען דאס קינד קיינמאל נישט חתונה האבן מיט א אידישע טאכטער ווייל ער איז א ממזר ודאי אזוי איז ער א ממזר ספק שטייט אז א ממזר ספק מעג חתונה האבן מיט א אידישע טאכטער און זיי קענען אפילו האבן קינדער אויכעט ווייל דער דין איז ממזר אינו מוליד דאס איז נאר ווען ס'איז א ממזר אוודאי. טאמער ס'איז א ממזר ספק קען עס יא געבוירן ווערן. דער אייבערשטער האט אזוי אריינגעלייגט אין די בריאה אז די הייליגע תורה רעגירט אויף די גאנצע וועלט. יעצט וויל איך פארשטיין יעצט איין זאך. איך האב געזאגט דעם אדווארער רב מען זאל זען א פרוי זאל נישט זען דעם רב האט מען טאקע געמאכט מיט א וואנט און זי געבט אריין די שמאטע. איך וויל אבער פארשטיין דארט ווי ס'איז נישט דא דער סיסטעם דארט ווי מען גייט צום רב אליינס און איך וויל זיך אביסל דורכרעדן ווערי גרעפיק איך האב דאך איך האב דאך ענק אלע אין דר'ערד איך וויל דיך שוין נישט הייערן מער פון דעם קענט איר זיך מיר נישט טון. מיר גייען צו שטאט, עס קומט א פרוי, זי גייט צום רב פרעגן א שאלה, נישט אריינוואקן צום רב סתם אזוי, אנטון קלעסי, סעקסי, קאלאון, פערפיומס, אביסל פעיס בלאש, לוקס לייק שי איז א קווין, לאז מיך פרעגן, ווען די רב קריגט א קישוי אבר קוקן אויף איר, און ס'קומט אים ארויס זרע לבטלה, וואס א עבירה איז דאס? וואס טראכסטו א עבירה דאס איז? יעצט נאך א זאך, וויפיל סייעתא דשמיא קען די רב האבן? און פסק'ענען פאר א פרוי א שאלה, ער האט נישט קיין סייעתא דשמיא, זיי זאגן מיר אייביג זלמן לייב האט סייעתא דשמיא, זלמן לייב פיליפס ווייל ער גייט מיט א ברייטן ביבער היט, משוגענער, און דאס הייסט סייעתא דשמיא, ער האט אריין געשטופט אין די מחילה פאר לייביש'ן זיין שוואגער, וויל איין זאך פארשטיין, איך זאג אז מען זאל נישט פארן אויף אומאן זומאן ווייל די גרעסטע עבירות קומען דארט פאר, און זענען שוין מודה, די ברסלב'ער אליינס זענען מודה, זיי זאגן שוין נישט, כ'הער אז יואלי ראטה זאגט שוין אויך נישט מען זאל פארן, ס'איז שוין נישט א מצות עשה דאורייתא, ווייסן וואס ס'גייט פאר, טריי טו ליוו אין ריאליטי. געגאנגען זלמן לייב פיליפס און ער איז דארט געפארן און מ'האט געמאכט א גאנצע באשרייבונג אין איד ווי ער איז געפארן און ס'איז זייער שיין געווען. באט וואסערא מעסעדזש באקומט יעצט א אינגערמאן? וואסערא מעסעדזש קריגט ער? און דו מיינסט אז זלמן לייב פיליפן טראסט איך יא? איך טראסט אים אויך נישט, נאר קען זיין ס'האט זיך אים נישט געטראפן פונקט אזוינע דעמאלטס. סאו איך וויל פארשטיין, לעבן מיר אונז מיט א נארמאלן פעטערן אדער זעמיר אונז משוגע? פארן אויף אומאן? אין קרית יואל איז אויך דא א גרויסער צדיק. אה יענער, אפשר איז ער נישט אזוי גרויס ווי ר' נחמן? קודם איז יפתח בדורו כשמואל בדורו, נאכדעם וועל איך ענק פארציילן. געווען א בחור כ'האב געלערנט אין ארץ ישראל, סיקסטי סעווען וואר האט אויסגעבראכן, איז געגאנגען דער אלטער גערער רבי, דער בית ישראל, און ער האט געזאגט פארן טשעבינער רב האט אים געשיקט א שליחות אז איך וויל איר זאלט קומען ארויס מארגן, וויל איך גיין מיט אייך צום ציון פון אייער שווער, ס'הייסט דעמאלטס איז שוין געווען ר' ברוך שמעון דער ראש ישיבה, ער איז געווען דער איידעם פונעם טשעבינער רב, זאגט איך וויל גיין מיט אייך צו אייער שווער'ס ציון, מ'האט געוואוסט ס'גייט זיין א גרויסע מלחמה, אסאך אנדערע האבן זיך צוזאם גענומען, קיצור קומט ער און פרעגט ער אים וואס עפעס קומט איר צו מיין שווער, מיין שווער טשעבינער רב איז געווען א וואוילער איד אבער איך מיין גארנישט אין קאמפעריסאן פון פון אזאלכע תנאים און אמוראים וואס ס'ליגן אין ארץ ישראל, אים א קרעכץ זאגט ער, ער האט געלעבט אין אונזער דור, ער האט מיטגעמאכט א היטלער, ער ווייסט וואס דאס הייסט אז מ'וועט אויסבלוטיגן גאנץ ארץ ישראל, ממילא קען איך מיט אים רעדן כאשר ידבר איש אל רעהו, גיי הייב אן צו רעדן צו ר' שמעון בן יוחאי, הייב אן צו רעדן צו אים, ווייס איך נישט אויף וועלכע שפראך צו רעדן אפילו, און זיי זענען געגאנגען און זיי האבן גע'פועל'ט א ישועה, ארץ ישראל איז נישט אונטערגעגאנגען, ס'איז געווען ניסים, לויט אסאך מענטשן, די סאטמאר רב האט געהאלטן ס'איז געווען סטרא אחרא האט צוגעהאלפן, ס'איז נישט קיין חילוק וויאזוי עס זאל נישט האבן געווען, ס'איז געשטאנען פאר א כליה, לאמיר יעצט צוקומען צו אונזער חלק, צוקומען דא. צו וואס אונז דארף מען פארשטיין. סאו גייט מען און מ'פארט און מ'ווייזט א דרך אז סאטמאר רב איז נישט גענוג, און בכלל אין אמעריקע אליין ליגן אויך גרויסע צדיקים, ס'איז גארנישט ווערד, איך מוז פארן צום אומאן זומאן דארט ווי מ'זינדיגט א גאנצן זומער, גיי, יעצט ווייס איך נישט וואס גייט דא יעצט זיין, געווען דארט און כ'האב געמאכט א מקווה אין אן אנדער פלאץ, כ'האב קודם אויפגעמאכט אין אומאן און דערנאך אויף אן אנדער פלאץ, כ'געדענק נישט אין וועלכע שטאט, ס'דארף זאגן אז ס'איז דא עטליכע ווייבלעך. מיידלעך וואס האבן, ווייבלעך, מיידלעך וואס האבן גענוצט די מקווה, איך געלאפן שנעל זאגן, דאס איז געווען גבאי'ס מקווה, פיש האט עס געפירט, ס'איז געווען א סעספול, ס'האט בכלל נישט געהאט קיין מי גשמים, כאפ איך אריין, איך געדענק נאך ווי היינט, ס'איז געווען פושקינא זעקס און פערציג, ס'איז געווען די אכטע נאמבער אכט, ס'איז אויפן צווייטן שטאק געווען, קום איך אריין, איז געווען דארטן דריי פיר אדער פינף ארץ ישראל'דיגע שיקסעס, דריי פערטל נאקעט אויסגעטוהן, אתה רוצה ללכת, ווילסט גיין? זאג חס ושלום, כ'האב געמיינט אז עטס זענטס פארהייראט און עטס האטס גענוצט דא דעם, נאר נישט גענוצט דעם מקווה, מ'האב גענוצט דעם שאוער ביי ביי פיש, דעם מקווה נישט גענוצט, נישט געווען קיין מ. דאס איז וואס דא איז געשעהן, אז מען דארף פארן נאך אומאן וואמאן זומאן. יעדער איז שוין געווארן קאלט פון דעם, ווייל זיי זעהן אז ליידער בין איך גערעכט. איך בין געווען א קול קורא במדבר היינט.

נעכטן נאכט האבן זיי נישט געקענט צוריק אהין און זעמיר איינגעשטאנען דארטן ביי די גוי'ס און מ'האמיר א גאנצע נאכט געטרענט און מוהרא"ש האט אנגעהויבן זיין תקיעת שופר דרשה און ער האט נישט געקענט קומען צום ווארט ער האט נישט געוואוסט וואס אנצוהייבן און וואס צו זאגן ביז ער האט אזוי געוויינט ס'איז אים ארויס בלוט פון די נאז. לאמיר גיין ווייטער עס האט מען דעם אומאן וואמאן זומאן און זיין מלייב איז שוין געפארן שטותים מיט נארישקייטן עניוועי מ'קען נישט פארן.

ס'הייבט זיך אן א מדובר ווי איטס נאט סאמטינג דער א וואומען שוד בי אינוואלווד מיט א מענטש שי לוקס אפ עט הים און נאכדעם טאמער איז ער נאך טאקע ווי מ'זאגט א לייליך זי ברענגט אריין אזא די ברענד נעים לייליך זי ווייזט פארן רב אז דא בארירט זי מיט איהר מחילה און דא רירט זי מיט איהר וועדזשיינע און דא איז דאס בלוט איז נישט אויף יענעם עק נישט אויף דעם עק עניבאדי טינק אז דאס האט דער אייבישטער געוואלט מיט הלכות נידה ווייל איף יו טינק ס'טראכט פרעגן א שאלה דארף מען פרעגן דעם רב ער דארף פרעגן

כ'האב דיר אמאל געפרעגט, דער רב ווייסט נישט ווען ס'איז זייערס א שאלה, וואלט איך געמיינט אז דער רב איז מער מחמיר אויף זיינס, דערווייל זעה איך ניין, נישט געוואוסט אפילו, איז אריינגעקומען, ס'האט געפרעגט, און ס'גליטש, ס'איז פון איינעם אינדרויסן, און אונז זעמיר צו צעלאזט אויף טויזנטס לאמיר גיין צו שטאט, דאס אז א פרוי קומט פרעגן א רב א שאלה פרייוועט ביי אים אינדערהיים איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז אויסגעהאלטן על פי הלכה, ס'איז אויסגעהאלטן לכל הדעות, דער פראבלעם הייבט זיך אן. מיטן סמארטפאון. איך וויל פרעגן דעם עולם, זעמער אונז שוין טאקע אזוי משוגע, צי מאכן מיר זיך אונז נאר משוגע? דאך א משוגעת וואס דא גייט פאר. די גאנצע סיסטעם אונזערער איז אויסגעשטעלט ס'זאל צוקומען נאכאמאל זנות, נאכאמאל זנות און נאכאמאל זנות. דער סיסטעם איז אויסגעשטעלט אויפן קאראפשן, די מאוסט קאראפטעד אופן וואס ס'איז דא. און אונז האמיר א פראבלעם אז דער סמארטפאון, דאס מאכט אז מ'זאל אראפגיין פון וועג, יו'ר אלל קרעזי. טשעינדזש דיס ענדזשין, איך האב שוין פארגעשלאגן אין ארץ ישראל פאר די רבנים, איין רב זאגט אז א אשה חכמה א קלוגע פרוי קען פסק'ענען מראות אויך, ס'איז נישט א ענין פון אמונה, ס'איז נאר אן ענין פון א פאכמאן, ער פארשטייט דערצו. איך האב נאכגעזאגט דעם דברי חיים, האט מיך איינער אנגעקאלט אז א פרוי איז ווייניגער קאלער בליינד ווי א מאן, זיי זאגן אז מענער זענען טווענטי פערסענט קאלער בליינד, איך נעם זייער אסאך מאל, איך קען דאך אויך מראות.

טייכלעך איז אלעס ביזנעס, איטס אנלי, איטס אלל אבאוט מאני ווי מען זאגט, לאמיר גיין צו שטאט לאמיר דאס צו צעלייגן, מיט וואסערע רעכט קומט א פרוי צו גיין פרעגן א שאלה פון א רב, נאך פאר ער איז א אינגערמאן אויך, וואסערע רעכט קומט צו דאס צו טון, ס'וועט מוזן זיין אדער די רעבעצן, די רב'ס ווייב, אדער ס'זאלן זיין אפאר פרויען. איז דאס נישט דער זעלבער איסור יחוד און די זעלבע עבירה און די זעלבע פארברעך ווי יענע אדער יעצט איסור יחוד? פארוואס ווען זי קומט פרעגן א שאלה זאל נחמיה ווערן ווען מען האט געמאכט א איסור יחוד מיט מיידלעך? עטס האט געלערנט צניעות? זאלצבערגער און פארוואס מוז זיין א לאנגע דרעס? אויב דאס איז דער היתר האט דאך נחמיה אויך געהאט א היתר. אנס איז ער נכשל געווארן מיט עריות. זייער וויכטיג מען זאל אויפהערן די שטותים. ס'איז איין וויכטיגע זאך. קודם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. אין ווינטער איז געווען אזויפיל פרויען אין פלארידע. ס'גייט אזוי. אונז זעמער פרענדס. זומער אין די קאנטרי, אבער ווען די זומער לויפט אפ זענען מיר פרענדס ווינטער אין פלארידע. די ווייבלעך זיצן דארטן, כ'האב געזעהן פיקטשערס און מיר געווארן שלעכט, זיצן ביים ים, זיי מיינען אז ס'נישט דא א באשעפער, זיי טוען דארטן וואס מען דארף נישט, זיי זיצן, ס'הענגט צו די בריסטן, זיי נעמען זייער לויזע בראז, ס'זעהט זיך ארויס אזוי ווי ביי די פארטעריקער, זיי פילן גוט. אז אנדערע מענטשן זעען עס, נאכדעם שעמען זיי זיך נישט צו כאפן סעלפיס, כאפן סעלפיס מיט דעם פרענד און מיט יענעם פרענד, און דאס גייט ארום אויף אלע אינטערנעטס. כאפט נישט אז צען יאר ארום זי וועט דארפן א שידוך טוהן איז די אייגענע קינדער וועלן זאגן מאמע ביסט משוגע, אר יו קרעיזי, דיס איז וואט יור ליווינג ביהיינד, איז אנבעליוועבל, מ'דארף רעדן פון דעם, יעצט קומט פורים, פורים דאס איז קליפת עמלק אשר קרך, איז אנבעליוועבל, און נאכדעם קומען די פרויען.

די זעלבע זי האט זיך דארט איר פרענדס אירע לעסביע חבר'טעס און איך ווייס, סאו איט העז טא סטאפ אויב אונז וויל מיר האבן א תמחה זכר עמלק און אונז וויל מיר האבן עפעס פון דעם פורים יעצט מוז מיר עפעס אריינלייגן ווי העוו טא אינוועסט ס'געווען אמאל איינער קלאפט אריין צו אים ער געווינט די לאטערי הונדערט מיליאן דאלער. ס'דרייט זיך אלעס. נו פרעגט ער יענעם, ביי די וועי איי נעווער באוט א לאטערי, סאו מ'קען געווינען אפילו מען קויפט נישט, אוי דען איטס די ראנג נאמבער, איים סארי, וויר סופאוזד טו לוק פאר אפארטמענט טרי, דערווייל האט מען געזאגט פאר אפארטמענט פאר, און דאס מוז מען אנהייבן צו פארשטיין, אז אונז זאל מען נישט אריינלייגן אין די מועדי השנה, אין דעם אייבערשטנ'ס הייליגע טעג און הייליגע שבתים און הייליגע ימים טובים, און עפערט און די אלע זאכן, זעמער אונז אויך פארלוירן, ס'איז אזוי ווי מ'האמיר נישט געקויפט די לאטערי, אונז האמיר גארנישט פון פארברענגען די צייט, א גאנצע פורים איז א. פארברענגט א צייט אויב די לייגסט גארנישט אריין, שבת איז אפילו די טוסט גארנישט די היט שבת איז אויך גוט, אבער מיט די פירים יו העוו טו פוט אין די עפערט. איז דא נאך א זאך, ס'איז דא מען רופט עס די קאנטרי גרופס, ווען מ'איז די צוויי חדשים אין קאנטרי נאו פראבלעם, ווערט מען א חבר אויף נאכדעם, און ווען מען קומט היים קאלט מען נאך, און ס'טוט זיך א געריפעכטס, ס'טוט זיך א געלאכטס, לאז מיר עפעס זאגן, דאונט טינק דעט יור האזבענד איז אימיון, אפילו קען זיין טוט עס נישט בפועל ממש מיט א פרעמדע פרוי, אָבער אין די מחשבה טוט ער עס, ווען ער וואוינט מיט דיר, ווען ער רייבט זיך אין דיר אַריין, טראַכט ער פון יענע פרוי, אַה, אַזוי ווי זי ליגט דאָרט, עס האָט אַ נאָמען אין לשון-קודש, בני תמורה. דאָנט טינק אַז דאָס וואָס דו האָסט חתונה און דו נעמסט זיין זאָמען און דו טוסט עס מאַכן און צו קינדער צו כדומה, און דו טוסט אַלעס וואָס אַ אידישע טאָכטער דאַרף טון, אַז דאָס איז אָנגענומען פאַרן אייבערשטן. ניין, טאָמער היטסט אים נישט אָפּ, איז עס גאָרנישט אָפּגעהיטן, דער אייבערשטער איז נישט צופרידן פון דעם, און וועגן דעם געשעט יעצט די גאַנצע זאַך. אין ארץ ישראל גייט קומען גפרית ומלח שריפה כל ארצה, קודם וועט נתניהו ארויספאלן מיט אריינגענומען צוויי לינקע חברה און נאכדעם וועט דער אייבערשטער שמייסן בויז, איך וויל אייך זאגן אונז האט מען נישט געלערנט גענוג וואס דאס איז צניעות, מען האט אונז געזאגט אוי די לאנגע קלייד די לאנגע קלייד, מען האט אונז נישט געלערנט וויאזוי א מאן ווערט עראוזד, מען האט אונז נישט געלערנט אז ער קוקט נאר אויף דיר, ער דארף נישט קוקן אויף דיר, די גמרא זאגט אז ס'הענגט א. א רויטע קלייד קען ער ווערן עראוזד, ס'ווערט אים א קישוי אבר, ער הייבט אן צו שפריצן זאמען, ער טאטשט זיך נישט, כל שכן נאך אז ער רייבט זיך אויס, דאס אלעס האט מען אונז קיינמאל נישט געלערנט, ווייל כי יבא מ'האט נישט געטארט רעדן, מ'האט נישט געטארט רעדן. זעה דא יעצט א פיקטשער ווי א פרוי זיצט ביים ביטש, רחמנא לצלן, כ'האב נישט געגלייבט אז דאס א היימישע פרוי, ס'איז, מ'האט מיר געזאגט ווער ס'איז אויך אזוי צו זיצן, אינגאנצן אן די ערבל, אינגאנצן האט געפעלט, איך האב נישט געקוקט פונקטליך, אבער יענער האט מיר געזאגט זי זיצט אן א ברא אינגאנצן. ס'רחמנא לצלן! וועם וויל זיי ראוזן דארט? רבותי הערטס אויף מיט די שטותים, ס'איז נישט דער סמארטפאון, ס'האט מען נישט קיין גראדן שכל אין קיין שום זאך וואס אונז טו מיר. קיין שום רב האט נישט די גאטס זיך אויפצושטעלן און זאגן רבותי עד כאן, דארף אסר'ן אז מ'טאר נישט גיין פרעגן א פרייוועט רב אין דער היים קיין שאלה אויף קיין שום זאך נישט אויף בית דין שטיבל גיין מיט א מחיצה וואס מ'דארף דער רב נישט זען די פרוי און די פרוי זאל נישט זען דעם רב, דעמאלטס מעג מען דארט אריין גיין און דעמאלטס מעג מען פרעגן א שאלה. אדער דער מאן זאל גיין פרעגן. וואס הייסט א פרוי גייט פרעגן א שאלה? דער רב דארף דאך ווערן גענוג היימיש מיט איר. אין הלכות נידה ווערט גע'פסק'נט אז די ערשטע דריי טעג איז מען נישט תולה און נאך דריי טעג קען מען תולה זיין. איינע פון די קשיות וואס מען פרעגט. די גמרא ברענגט א מעשה. עס איז געקומען א פרוי פרעגן א שאלה פון רבי עקיבא, האט איר רבי עקיבא געזאגט ס'איז כשר. דם אמר רחמנא ולא כתם. פרעגן די אלע פוסקים. פארוואס האסטו איר נישט געפרעגט צו זי האלט אין די ערשטע דריי טעג צו אין די אנדערע פיר טעג אז מען האט געהאט א קביעות'דיגע מורה הוראה האט מיטגעהאלטן דער רב האט געוויסט ממש ווי זי האלט שווער אזוי צו זאגן א איד וואס האט פיר און צוואנציג טויזענט תלמידים זאל געדענקען א פרוי וועלכן טאג זי האלט שווער צו זאגן צו דעם דריטן צו דעם פערדן אבער איך נעם עס אן אבער ווען מען זאגט זי דארף פרעגן דער רב דארף איר אויספרעגן מיט זאכן און מיט הרגשה זאכן מיט אנדערע זאכן ס'איז זייער אסאך זאכן וואס צו פרעגן. און ווען יו געט סאו פערסענעל דען יו געט קעריד עוועי, האט דער עולם א פראבלעם אז דער רב איז פארכאפט געווארן? איך האב נישט קיין פראבלעם, כ'האב נאר צוויי אנדערע פראבלעמס, מיט וויפיל נאך איז ער פארכאפט געווארן? צווייטע פראבלעם איז ווילאנג דאס האלט שוין אזוי אן, און אלע קינדער וואס זי האט שוין געהאט איז געווען באיסור וואס זי האט נישט געטארט שוין וואוינען, כ'וויל נאכאמאל זאגן פאר די אלע רבנים, הערטס אויף מיט ענקערע משוגענע זאכן, ווייל. אמאל האבן מיר אונז ענק געגלייבט. ווען איך בין אויפגעוואקסן האט מען געוואוסט וואס דער רב זאגט איז הייליג. היינט ווייס איך ככל היוצא מפיו איז שקר מוחלט, ס'איז אינטערעסן, ס'האט צו טון מיט געלט און מיט אנדערע שייגעצ'טעס. און אזוי איז יעדע רב. אונז האבן נישט קיין שום מין דאוט אז ס'איז דא איין ערליכע רב היינט. וויל מיר ענק זאגן הערטס אויף מיט ענקערע מעשות. גיי מיר עס מער נישט טאלערירן. די באלאני וואס עטס האטס פארקויפט, דאס זאלט עטס האלטן. אונז וויל מיר מער נישט הערן פון ענק. אונז וויל מיר האבן א.

צו וועגן תמחה זכר עמלק מתחת השמים. דאס האב איך צוגעלייגט וועגן תמחה זכר עמלק מתחת השמים. נאך א קלייניקייט וועגן פיינענסינג. האב ארויפגעלייגט פון עפעס א רב וואס האט מסביר געוען אז מ'לאזט סווייפן קרעדיט קארדס וואסערע א פארברעך דאס איז קודם ס'האט צו טוהן מיט גניבה און ס'דא יעצט א סטאר איך ווייס ס'האט צוגעשפארט דא אין ברוקלין ס'דא עפעס פינף מיליאן דאלער געסווייפטע קרעדיט קארדס איינער האט עס מוזן באצאלן כ'וויל בעטן דעם עולם ס'איז נישט קיין מצוה די אלע זאכן אלע זאכן זענען עבירות. זיי נישט קיין גוטער, טו נישט קיין טובות פאר קיינעם, ווילסט האבן עקסטערע פוינטס ווייל אז מען מאכט מער בילינג געט די בענק מער, איטס די ווארסט טינג יו קען דו, איינער האט מיר געזאגט יעצט אז געמופט פון איין דירה צו א צווייטע ער נעמט מיט דעם טעלעפאן אבער ער נעמט נישט דעם זעלבן נאמבער ער נעמט אן אנדער, כ'מיין ווייל ער געמופט אויף מאנרא צו וואס, פרעג איך אים נו און אז באצאל דו די ביל, זאגט ער ווער דארף באצאלן, כ'לאז עס הענגען, זאג איך דו משוגענער די די פופציג דאלער קען דיר אומברענגען דיין קרעדיט אויף אייביג. איך האב עס קיינמאל נישט געלערנט, רייט פראם ראנג, איך האלט אז אונזערע מלמדים האבן אויך נישט געוואוסט, ס'איז נישט געווען אזוי אינדערהיים, ס'איז נישט געווען דאס, איך האב געהאט א דאלער, איך האב עס אויסגעגעבן און פארטיג, ס'איז נישט געווען דאס בענקינג מיט די פיינענס מיט די זאכן, דאס איז נישט וויכטיג, רבותי, לאטס זיך נישט פארפירן ווייל די יוגנט קען זיך איינרעדן סיי אימער וואס, און נאכדעם גייען זיי ארויס מיט גרויסע לאסעס, ענד איטס נאט רייט, ווייל די זעלבע וואס לערנט דאך די גמרא מיט די תוס' דארף דאך לערנען די זאכן אויכעט, איך האלט מען דארף מאכן אין אלע ישיבות און אין אלע חדרים דארף מען. מאכן שיעורים, אויף פיינענס, און אויף קרעדיט, און וויאזוי מען בויט אויף קרעדיט, און אזוי ווייטער. אז נישט ביסט א פארפאלענער. יעצט איז געווען דא זאב ברענער שאו, אין זאב ברענער שאו איז געווען א גאנצע אריכות וועגן די קרעדיט, וועגן די אלע פראבלעמען וואס גייט פאר, ס'איז געווען זייער א שיינע שאו, און מען וואלט עס געדארפט ארויסנעמען און ארויפלייגן, און ס'איז דא נאך וואס האבן עס נאכגעברענגט די שאו, און כ'האב ארויפגעשטעלט פון עפעס א מגיד שיעור, דארף אנהייבן צו לערנען די אלע זאכן. וויל איך סתם אזוי פארציילן א מעשה, איך האב א. קרעדיט קארד, איך האב א דעביט קארד, א קרעדיט קארד האב איך נאר ווייל איך דארף אמאל דינגען קארס, איך האב א דעביט קארד, א ביזנעס דעביט קארד, און איך בין געפארן יעצט אויף ארץ ישראל האב איך געהאלטן אין איין ביל דארטן אויף דעם קארד, יעצט געווענטליך ווען ס'ווערט ווי מ'זאגט אווער די לימיט קאלן זיי מיך אפ אדער זיי שיקן מיר אריין א טעקסט זאלסט וויסן דו דארפסט באצאלן ווען נישט וועט מען דיר נישט געבן ווייטער, די מאל זענען זיי געווען זייער גוט צו מיר, זיי האבן מיר גארנישט געשריבן קיין טעקסט, איך קום יעצט אהיים זעה איך צוויי טויזנט דאלער האט געקאסט די ביל. עס טייטש אזוי אז כ'בין געגאנגען קויפן פאר דריי דאלער עפעס א סענדוויטש האט געקאסט עפעס נײַן און דרײַסיק דאלער צו וויפיל די באנק נעמט יעדעס מאל ווען דו ביסט אווערדרעפט בין איך אריין אין די באנק כ'האב זיי געזאגט איך פארשטיי נישט דאס איך האב נישט ביי ענק קיין קרעדיט אויף מיין דעביט קארד וויפיל איך האב האב איך און ווען נישט שיקט עטס מיר אז ס'איז שוין נישט דא אדער ס'איז לאו טרענספער איך אריבער פון אן אנדערן אקאונט וואז נאו וועי וואס עטס האטס געקענט נעמען ביי יעדן טרענזעקשאן וואס כ'האב געטון עפעס נײַן און דרײַסיק דאלער נאו וועי שוין דער מענעדזשער מיטן בענק

דו קענסט נישט נחום ראזנבערג, ווי אזוי האט יענער געזאגט, דו קענסט נישט מיין טאטע, עניוועי, גייט זיין יעצט א מלחמה, און איך וויל ענק זאגן אז גאנץ אמעריקע מיט איר ליגעל סיסטעם, מיט אלעמען וואס דו קענסט פון אמעריקע, איז אלעס געשטעלט אויף גניבה גזילה, די מענעדזשער אליין האט מיר געזאגט, יא, איי וואנדער וויי וויי דיס העפענד, זאג איך אים, דאנט יו וואנדער, איטס די קאמפיוטער איז פראגרעמד טו סטיל ענד טו ראב, און נאכדעם ווען מען כאפט זיי, געבן זיי פאר טשעריטי פאר אזויפיל און אזויפיל געלט פאר. סקולס, און מען לאזט עס דורך. אזוי געווען מיט די ניו יארק טעלעפאן קאמפאני יארן, אזוי גייט מיט די אלע זאכן. דו ווייסט אז זיי ערנסט אינעסענטלי האבן זיי געטשארדזשעט אויף עפעס א פאר אווער דרעפטס אזויפיל געלט, און נאכדעם האבן זיי מיר מודיע געווען אז זיי קענען נישט מער געבן, און איך מוז אריין לייגן געלט. איך קום אהיים, איך האב דאך נישט באקומען די סטעיטמענטס. זאגט מיר די באנק, איך האב דיר געשיקט יעדע וואך אהיים, און יעדע מאל ווען מען האט געמאכט אן אווער דרעפט האב איך דיר אהיים געשיקט א קאפי. זאג איך אים, דאס איז גארנישט, האסט אהיים געשיקט קיינער האט

איז און ס'דא איינער רפי פערלשטיין ער ארבעט אין כיכר השבת זאגט ער אז איינער פון די חסידות'ער מפורסמים האט געגנבעט פון דעם אינגערמאן געלט אן א רשות און וויבאלד זיי האבן שוין זיין קרעדיט קארד דארטן מילא טוען זיי שוין מיט דעם וואס מ'וויל און מ'איז שוין געגאנגען שאפינג מיט דעם אויפן חשבון פון דעם אינגערמאן. יעצט דער רפי פערלשטיין דער דערציילט עס פאר כיכר השבת אז דער אינגערמאן איז געקומען און ער האט געגעבן אזויפיל געלט און ער איז מורא'דיג מורא'דיג צובראכן

זייער ביטער דער מצב און יעדער זאל וואטשען פאר דעם, מען געט אריין אויף די אלע טרימערס מיט זאכען, ס'איז זייער זייער שווער מען זאל זיך פארלאזען אויף די אלע חברה, זיי נעמען די קארדס און פארקויפען עס פאר א פאר צענט, איך ווייס איך האב אויכעט איך בין יעצט אהיים געקומען האב איך נאכגעקוקט האב איך געזעהן אז ס'איז דא זאכען וואס כ'האב קיינמאל נישט געבילט, כ'בין גראד געגאנגען צו די באנק האב עס אויסגעסטרעט וואס כ'וויס איך בין בכלל נישט דא געווען, איז דאס זאל יעדער איינער וואטשען, געבטס נישט ארויס דיין קרעדיט קארד, און עספעשעלי ווען יענער זאגט קענסט געבען די קרעדיט קארד עס מאכען צוויי פראצענט, און אויף די סעילס אויף די פורטשעסעס איז די סוף קענסטו האבן גאר א גרויסן פארלוסט פון שווערע שווערע געלט און וועסט זיך דארפן נעמען פייטן און שלאגן זייער וויכטיג. כ'וואלט געוואלט מודיע זיין פארן עולם אזוי ווי ס'פורים ס'איז א זמן שיכרות איז אפאר זאכן קודם זאלסטו נישט לאזן דיינע קינדערלעך קראסן אליינס ווייל דאס קינד קען אויסרעכענען אז ס'איז סעיף און דערווייל זיי כאפט נישט אז יענער איז שיכור און נאכדעם זאלסטו געדענקען נאך א זאך

ענד קענסט האבן מורא'דיגע לאסעס. האטס אלע א גוטן שבת און א פרייליכן פורים.